ולזכות ר' דוד שיחי' יוניק ליום ההולדת שלו י ב אייר. ב' חלקים משיחת י ג אייר תשמ ז.
וואס יש לקשר זה אויכעט מיט א ענין פרטי לכאורה, אבער דאס איז אויכעט א זאך וואס מען דארף דערפון אפלערנען א ענין אין עבודת השם און אויב מען קען דאס אויסנוצן אויכעט אז א צווייטער וועט דערפון עפעס אפלערנען. דורך דערויף וואס מ'עט דאס זאגן ברבים איז דאך נישטא אויף דערויף קיין אחריות און אפשר וועט דערפון ארויס א תועלת. וואס כמדובר לעיל איז דאך און בכלל בהקדמה אז בכלל איז דאך עבודת האדם מלמטה למעלה וואס דערפאר הייבט מען אן מיט מודה אני ביז וואנעט מ'קומט צו דער הודאה ווי דאס איז אין שמונה עשרה וואס דעמאלט איז דאך כעבדא קמי מרי' ממש וואס דערפאר לא יקרוץ ולא ירמוז ווי די דינים אין שלחן ערוך ווי ס'דארף זיין דער ביטול און די הודאה פון שמונה עשרה מה שאין כן דער ביטול און די הודאה בשעת מ'זאגט הודו להוי' קראו בשמו על אחת כמה וכמה די הודאה און דער ביטול פאר דערויף ווי מ'זאגט מודה אני נאָך איידער ער האָט געװאַשט, געגאָסן נעגל, געװאַשט די הענט מיט נעגל-װאַסער, בשעת מען קומט אָבער צו קריאת השם, איז דעמאָלט איז דער סדר פּונקט פֿאַרקערט, אַ היפּוכדיקער, װי דער דין איז אין שולחן-ערוך אין שטרות, װאָס מען דאַרף שרײַבן שמות. און איינער האט א שם של קדש און א שם של חול, איז אט א דעמאלט איז דער דין אז פריער דארף מען שרייבן דעם שם של קדש און דערנאך דעם שם של חול, ביז וואנעט ווי מען זעט דאס אין מנהג ישראל תורה היא, אז בשעת מען גיט א נאמען א קינד איז אויך דא כמה פעמים אז מען גיט אים צוויי נעמען, שמו בלשון הקודש און דערנאך אויכעט דער אפטייטש אין לשון המדינה אדער לשון פון אידיש אדער זשארגאן וכיוצא בזה, איז על פי דין און על מנהג ישראל תורה היא אז פריער זאגט מען דעם נאמען אין לשון קודש און דערנאך זאגט מען דעם נאמען ווי ער איז אין חול, וואס ברוב הפעמים איז דער נאמען שבחול איז דאס דער אפטייטש פון דעם נאמען פון לשון קודש, כמבואר בארוכה אין די שלחן ערוך. און די ספרי שמות וואס ס'רעדט זיך וועגן אט די עניינים ווי דאס איז על פי הלכה, און ס'איז מובן אויכעט פארוואס אין קריאת השם איז דער סדר פריער ניט מלמטה למעלה נאר פארקערט מלמעלה למטה, פריער לשון קודש און דערנאך לשון חול אדער לשון עם ועם, דערפאר וואס קריאת השם איז בפשטות. הקורא לחברו, אדער כאב, כאב הקורא לבנו דאס דארף זיך ממשיך זיין פון שרש הנשמה אין די נשמה ווי זי איז מלובש אין גוף, און דאס איז מחבר די נשמה מיטן גוף, כמבואר באריכות אין די דרושים שבזה. וויבאלד אז מען דארף ממשיך זיין פון די שרש הנשמה, איז דאך פארשטאנדיג בפשטות אז פריער קומט לשון קודש, און דערנאך קומט ווי די נשמה קומט אראפ בגוף, וואס דער גוף געפינט זיך אין שבעים, צווישן שבעים אומות העולם, ועם ועם כלשונו, קומט עס דערנאך אויכעט אראפ אין לשון חול אף על פי כן כמדובר איז דאס ברוב הפעמים איז דאס דער אפטייטש פון דעם ווארט ווי ער איז אין לשון קודש. אפילו דארט וואו ס'איז נישט דער אפטייטש איז דאס א כינוי אדער ס'האט א שייכות צו דעם נאמען ווי ער איז אין לשון הקודש, און דאס קומט אין א סדר מלמעלה למטה, וואס דער סדר למעלה למטה אין א נשמה איז בשעת א נשמה שנתת בי ווי זי שטייט במקורה ושרשה, אט דעמאלט איז זי גרעסער פון אלע עניינים. דערפאר זי איז חלק אלקה ממעל ממש און דאס שטייט ביי איר בגלוי, קיין גוף האט זי נאך נישט, און מען דארף ערשט ממשיך זיין משרשה ומקורה אין דעם גוף, ובלשון בפשטות די נשמה שנתת בי פריער איז דא ווי זי איז טהורה נאך איידער ווי זי איז נברא, און דערנאך איז בראת און דערנאך יצרת און דערנאך נפחת. און דאס איז עס במילא אויכעט פארשטאנדיג אז וויבאלד זי באקומט שוין א שייכות און מען גרייט איר בעל כרחך אתה חי אז מען גרייט איר אז זי זאל אראפקומען אינעם גוף איז אט דעמאלט שטייט זי אין א מעמד ומצב פון שרית עם אלקים ואנשים ותוכל. ווארום זי איז גרעסער סיי פון אנשים, סיי אויכעט גרעסער פון אלקים, פון מלאכים, אדער כוחות, ווי זיי זיינען אנגעטאן אין טבע, און דאס איז אויך אלקים בגימטריא הטבע, איז זי אין אן אופן פון א שר ומושל ושליט סיי אויף אלקים און סיי אויף אנשים. בשעת זי קומט דערנאך אראפ למטה מזה, אט דעמאלט דארף זי זיין מיטן גאנצן תוקף אז זי זאל דאס אראפברענגען בפועל, אז זאל זיין טאקע בפועל, אז אף על פי וואס ס'איז דא אנשים און אלוקים, זאל זי שטיין אויך בגלוי און ווי זי איז מלובש אין גוף, אף על פי וואס אקדמיה טעניתיה, נישט ווי בא דער נשמה איז פארקערט, פריער הייבט זיך אן שרשו ומקורו, נאר דא בשעת ס'קומט אראפ אין גוף, איז פארקערט דער סדר, זאל זי שטיין בתכלית התוקף. און דאס איז אויכעט בכלל, און דאס וואס מען זאגט, מען זאגט יהודה בן תימא אומר, און דער אלטער רבי הייבט דערמיט אן און ברענגט אויכעט אראפ דעם נאמען בשם אומרו אין מהדורא בתרא יהודה בן תימא אומר, כמדובר אמאל בארוכה אז יהודה זאגט די אין מהדורא קמא עס שטייט נישט ווער ס'האט עס געזאגט, מה שאין כן מהדורא בתרא שטייט יהודה בן תימא אומר. וואס די גמרא זאגט אז יהודה איז דאס דער שם הוויה מיט א תוספת פון א ד', וואס דאס פארבינדט השם מיטן ענין פון הודאה פארבונדן מיטן למטה, מיטן ביטול. און בן תימא אומר עס שטייט אין אזא מין אופן ווי מ'טייטשט אויף איתמר, אז דאס איז שכינה מדברת מתוך גרונו, האט זיך פון אים אליין גערעדט, ער האט גארנישט געדארפט אין דערויף טון, פותח פיו, ושכינה מדברת מתוך גרונו. און זאגט גלייך אז ס'דארף זיין די אלע פיר עניינים ביז די תכלית השלימות שבהן, וואס דאס שטייט בסמיכות אז בשעת ער האט דעם תוקף כארי גיבור כארי, אטא דעמאלט איז ער שטייט ער בסמיכות לעשות רצון הקדוש ברוך הוא, ווי דער לשון איז אין רצון אבינו שבשמים, וואס דאס איז די עניינים און. דארף דערנאך אויכעט אראפקומען אין גוף און על ידי הגוף אין חלקו בחלקו בעולם ביז אין עניינים גשמיים בפשטות ביז אין לשון המדינה, וואס דאס איז אויכעט דער ענין ווי אריה ווערט אפגעטייטשט אין די ווארט לייב און דאס קומט לאחר ההקדמה פון דעם ווארט ישראל, וואס דאס איז די המשכה ווי דאס איז מלמעלה למטה ב. קריאת השם את כלי ממקורו ושורשו, וואס דאס איז אף על פי וואס דאס איז דאך א שם פרטי פון א איש פרטי, איז דאך יעדער איד האט זיך אין זיך עניינים, איזהו חכם הלומד מכל אדם, בפרט נאך לויט תורת הבעל שם טוב האמורה, אז מען דערוויסט זיך פון א ענין דארף יעדער טראכטן וואס ער דארף דערפון אפלערנען, איז דאס א לימוד השווה לכל נפש. דערצו איז אויכעט נאכאמאל המקום לזרז אין מזרזין אלא למזורזין צו די עניינים שהזמן גרמא בנוגע צו די הכנות המתאימות אז לג בעומר זאל זיין בהצלחה הכי מופלגה והכי גדולה דורכדערויף וואס ס'וועט זיין יחד כל שבטי ישראל על אחת כמה וכמה יחד כל ילדי ישראל ועל דרך זה איך את כל ילדות ישראל סיי בבנינו וסיי בבנותינו אף על פי וואס שלא בתערובות כמובן וגם פשוט דאס בפני עצמו און דאס בפני עצמו כמדובר ומוסבר וגם פשוט און מען זאל מיט זיי צוזאמען טאנצן נאך פאר לג בעומר לקבלת פני משיח צדקינו און די החלטה און די אלע הכנות אז לג בעומר זאל זיין בתכלית השלימות, און תכלית השלימות נאך די עבודה פון פסח שני אז ס'איז דאך קיין זאך נישט פארפאלן געגאנגען חס ושלום, נאר ס'איז נאך ביתר שאת וביתר עז, ועל דרך זה אויכעט אין די הכנות וואס פארבונדן בכלל מיט התחלת הקיץ, וואס דעמאלט גרייט מען שוין די תוכניות, די אלע תוכניות, די סדרים וויאזוי מען זאל באווארענען דעם חינוך הבנים והבנות, אפילו קטני קטנים זאל זיין דעם גאנצן זומער בתכלית השלימות, זאל אין זיי אריינשיינען דער שמש ומגן הויה אלוקים. וואס דאס זאל דורכנעמען זייער גאנצע עניינים, עד כדי כך אז ער לייגט זיך שלאפן לייגט ער זיך שלאפן אין א חדר וואס ער האט אים געמאכט א חדר פון צבאות השם, און ווען ער האט א ענין של תורה און תפילה און צדקה כמדובר בארוכה כמה פעמים, טאקע אין אן אופן פון צניעות וכו' וכו', אבער די אלע עניינים זענען דא בשלימות, און די אלע זאכן זענען איילן נאך מערער צו די גאולה האמיתית והשלימה, טאקע בשובה ונחת תושעון, אבער בזריזות הכי גדולה ותיכף ומיד ממש, ולא עיכבם אפילו רגע אחד.